שלום וברכה צו ימה שיעור נאמבער פֿערציק. איז דא יעצט אין די נייעס בשייכות ווייטער צו די מלחמה צווישן רוסלאנד און אוקריינע אז רוסלאנד וועט אפשר אריינפאלן אין א דיפאלט, דאס הייסט אז ס'לאנד וועט נישט קענען באצאלן די אויסלענדישע חובות וואס זי האט אין צייט. סאו לאמיר קודם זעהן וואס מיינט דאס א דיפאלט נאכדעם וואס בפועל איז דא געשעהן אדער האלט אינמיטן געשעהן. פארוואס ס'איז געשען, וואס ס'האט געברענגט דערצו, און וואס מיינט עס אויף להבא, אויף ווייטער. אקעי, סאו א דיפאלט איז, ווי דערמאנט פריער, ראובן בארגט געלט פאר שמעון, און שמעון דארף עס באצאלן במשך, לאמיר זאגן, א יאר. יא ער דארף באצאלן, עה, ער דארף מאכן פעימענטס, אויב קומט אן א צייט, לאמיר זאגן ער דארף באצאלן יעדן פופצנטן פון חודש, קומט אן די פופצנטע טאג אין חודש און שמעון צאלט נישט, דעמאלטס איז ער, האט ער דיפאלטעד, ס'איז געווען א דיפאלט, ס'הייסט א דיפאלט אז ער האט נישט באצאלט די חוב אין צייט לויט וויאזוי מ'האט אפגעשמועסט. און א דיפאלט מיינט נישט אייביג, און דאס איז וויכטיג פאר דא, א דיפאלט מיינט נישט אייביג אז מען האט למעשה נישט געברענגט דאס געלט. ווייל אפילו אויב מען צאלט יא, אויב נאר מען צאלט נישט לויט די לויט די תנאים וואס מען האט אפגעשמועסט, איז עס די זעלבע זאך, איז אויך א דיפאלט. ס'הייסט לאמיר זאגן ער דארף באצאלן, שמעון דארף באצאלן פאר ראובן הונדערט דאלער, אנשטאטס ברענגען א הונדערטער, יא, ברענגט ער אים א א טראק מיט ברויט וואס איז ווערט הונדערט דאלער, איז ווייטער ס'הייסט נישט באצאלט, ווייל אפגעשמועסט האט מען אז דו גייסט מיר באצאלן מיט א הונדערטער. סאו יעצט צו, לאמיר איבערלאזן ראובן און שמעון און לאמיר גיין צו לענדער, איז כמעט יעדע לאנד אויף די וועלט האט חובות, אזוי איז עס, אזוי זענען די היינטיגע אופן פון די עקאנאמיעס, נישט נאר אפילו, אגב נישט נאר אין די מערב וועלט נאר אפילו אין אנדערע פלעצער איז אז מען בארגט געלט, אזוי איז עס אויסגעשטעלט, מען בארגט געלט און מען דארף באצאלן, מען באצאלט אין פעימענטס, מען בארגט געלט פון אויסלענדישע בענק, מען בארגט געלט פון אנדערע מענטשן, גרופעס, קערפערשאפטן, רעגירונגען, אבער דאס איז לאו נפקא מינה, מען איז שולדיג געלט פאר אנדערע. איז רוסלאנד האט אויך חובות, און רוסלאנד צאלט די חובות. נאר יעצט אינדערצווישן איז אריינגעקומען א מצב פון א מלחמה מיט אוקריינע, און די מלחמה מיט אוקריינע האט ארויסגערופן רעאקציע ביי די מערב וועלט וואס האט ארויפגעלייגט סאנקציעס אויף רוסלאנד. איז די פעימענט וואס רוסלאנד דארף האט יעצט געדארפט באצאלן איז געווען הונדערט זיבעצן מיליאן דאלער, אמעריקאנער דאלער. דאס איז געווען די תנאי פונעם חוב אז ס'דארף באצאלט ווערן קודם די סכום, יעצט קומט א סכום פון הונדערט זיבעצן מיליאן דאלער, אבער נאך א זאך אז ס'דארף באצאלט ווערן דווקא אין אמעריקאנער דאלארן. יעצט, רוסלאנד האט אמעריקאנער דאלארן, רוסלאנד און אנדערע לענדער קויפן זיי איין פאר זיך, אבער זיי האלטן ווי מ'זאגט רעזערוס פון אויסלענדישע וואלוטע, רוסלאנד אויכעט, רוסלאנד האט בערך זעקס הונדערט און פֿערציק ביליאן דאלער אוועקגעלייגט אין רעזערוו אזוי ווי ס'ליגט אין א זייט ס'ווערט נישט גענוצט סתם אזוי און דאס נוצן זיי דאס האבן זיי יעצט געזאלט נוצן פון דארטן פון די זעקס הונדערט און פֿערציק ביליאן דאלער האבן זיי געזאלט נעמען דעם סכום צו באצאלן דעם חוב איז אבער דא א פראבלעם אז אמעריקע האט ארויפגעלייגט שווערע סאנקציעס אויף רוסלאנד. סאנקציעס מיינט אז איך טו נישט קיין ביזנעס מיט דיר. דאס איז עס אין איין ווארט, כללית'דיג און פשוט גערעדט, איך טו נישט קיין ביזנעס מיט די און יענע חלקים אדער אינדוסטריס אדער קאמפאניס אדער יחידים פון רוסלאנד. און אין אנדערע ווערטער וואס ס'איז געשען איז אז רוסלאנד האט פארלוירן צוטריט צו א גרויס חלק פון די אמעריקאנע דאלארן וואס זי האלט אין אויסלענדישע פלעצער און אין בענק און אנדערע אזעלכע פינאנציעלע אינסטיטוציעס וואס קענען יעצט אבער נישט טון קיין ביזנעס, טאר נישט האנדלען מיט רוסלאנד, אין אנדערע ווערטער אז רוסלאנד האט יעצט נישט קיין צוטריט אהין, זיי קענען פון דארט נישט ארויסנעמען דאס געלט. קיין דאלערס איז נישט דא, און רוסלאנד האט נישט געוואלט, וויל נישט, דיפאלטן אויף זייער חוב, דאס הייסט נישט צאלן אין צייט, ווייל דאס ברענגט תוצאות, דאס איז א פראבלעם פאר א לאנד, פונקט ווי ס'איז א פראבלעם פאר א יחיד וואס צאלט נישט זיינע חובות אין צייט. רוסלאנד באשלאסן צו צאלן מאכן דעם פעימענט אין רובל, אין די רוסישע וואלוטע, אבער ס'איז דאך דא א תנאי, תנאי אינעם חוב און באצאלן דעם חוב אז ס'מוז געמאכט ווערן אין אמעריקאנע דאלארן, איז במילא די פעימענט נישט געווארן אנגענומען, און ס'איז אין די רעקארד איז פארשריבן אז רוסלאנד האט נישט געצאלט, רוסלאנד האט געמיסט, פארשפעטיגט, נישט געצאלט די פעימענט אין צייט. יעצט רוסלאנד האט נאך אמעריקאנע דאלארס זיי האבן טאקע, ווי פריער דערמאנט, איבער זעקס הונדערט ביליאן דאלער פון אמעריקאנע געלטער אין אויסלענדישע פלעצער אין אויסלאנד, אבער זיי האבן ביי זיך אין לאנד האבן זיי אויכעט, און נישט נאר זיי, נאר רוב רובם לענדער האלטן א געוויסן סכום פון אויסלענדישע וואלוטע, פון א שטארקע און זיכערע אויסלענדישע וואלוטע, געווענטליך מער ווי איינס, האלטן זיי אין רעזערוו, און דאס איז איינע פון די זיילן אויף וואס א לאקאלע, אויף וואס די עקאנאמיע פון א לאנד שטיצט זיך. איינע פון די וועגן ווי מען האלט די אייגענע וואלוטע שטארק איז דורך דעם וואס מען האט אין רעזערוו ס'הייסט אוועקגעלייגט א געוויסן סכום פון אויסלענדישע וואלוטע, געווענטליך נוצט מען דאלארן, מען נוצט די יורא, און מען נוצט פארשידענע קורענסיס, וואלוטעס פון לענדער וואס האבן א שטארקע עקאנאמיע. איז רוסלאנד האט דאלארן, זיי קענען עס באצאלן, אבער דאס מיינט אז ס'וועט קומען מיט א פרייז. אויב רוסלאנד נוצט די אויסלענדישע וואלוטעס וואס זי האט ביי זיך אין לאנד, דעמאלטס קען עס געבן א קלאפ פאר איר עקאנאמיע וואס איז שוין אזוי אויך צוקלאפט, ווייל ווי געזאגט, די רעזערוו פון אויסלענדישע וואלוטע איז א שטיצע, האלט אונטער על כל פנים טיילווייז די עקאנאמיע, אין דעם פאל די עקאנאמיע פון רוסלאנד, און אוועקנעמען, ארויסנעמען פון דארטן פון יענע רעזערוו אמעריקאנער דאלארן וועט מיינען די זעלבע ווי אראפנעמען א זויל אויף וואס א בנין שטיצט זיך, די בנין ווערט שוואכער און ווערט מער וואקלדיג. בקיצור, בלייבט די ברירה אדער נוצן די אויסלענדישע וואלוטע וואס זי האלט ביי זיך אין לאנד, וואס העלפט איר אנהאלטן איר עקאנאמיע, אדער צאלן אין רובל, און איר אייגענע עקאנאמיע וואס איז שוין אזוי אויך גענוג געשעדיגט האט פארשטייט זיך רוסלאנד נישט געוואלט ווייטער דעמעדזשן און האט געמאכט דעם באשלוס צו צאלן אין רובל אין די רוסישע וואלוטע, און די רוסישע פינאנץ מיניסטעריום האט ארויסגעגעבן א סטעיטמענט און געזאגט אז די מערב וועלט האט איר געצווינגען צו צאלן אין רובל, אין אנדערע ווערטער ווייל זיי האבן די דאלארן און זיי קענען מאכן די פעימענט, נאר מען האט אזוי אויסגעשטעלט אזוי, מען שטעלט זיי ממש אפ, מען שטערט זיי פון קענען דורכפירן דעם אקט פון באצאלן די די פון באצאלן דעם חוב. און האט צוגעלייגט אז די דיפאלט איז א פאלשע זאך, ס'הייסט דאס איז א זאך וואס איז נישט אזוי ווי געשען נאטירליך, ס'איז נישט די געווענטליכע אופן ווי אזוי א דיפאלט געשעהט אז איך קען נישט אדער איך וויל נישט באצאלן דעם חוב, איך וויל באצאלן דעם חוב און איך קען באצאלן דעם חוב, נאר דא זענען אריין געקומען מערב וועלט מאנעוורעס וואס שטערן מיך, וואס שטעלן זיך אין וועג און לאזן מיך עס נישט צאלן, איז ממילא די דיפאלט איז א פאלשע פאבריצירטע דיפאלט. אזוי האט די רוסישע פינאנץ מיניסטעריום געזאגט אין א סטעיטמענט. יעצט די דאטום איז שוין דורך געגאנגען ווען רוסלאנד האט געדארפט באצאלן דעם חוב, דאס איז שוין דורך געגאנגען און ווי געזאגט די רוסישע באצאלונג אין רובל איז נישט אנערקענט געווארן, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער איז געווארן אנגענומען אז רוסלאנד האט פארשפעטיגט מיטן באצאלן דעם חוב מיטן מאכן דעם פעימענט און די וועלט די פינאנציעלע אינסטיטוציעס האבן זיך האבן שוין רעאגירט אויף דעם, זיי האבן שוין גענומען שריט. איז די ערשטע שריט וואס מען נעמט איז אז יענעמ'ס קרעדיט פאלט, דאס טייטש אז די בליק, די רעפוטאציע וואס יענער האט אויף די פינאנציעלע מארקעט, אויף די פינאנציעלע גאס איז יעצט שוואכער. און ס'איז פשוט, אזוי ארבעט דאך עס אויך אין לעבן, ביי יחידים, ביי מענטשן. ווען עימיצער וויל א הלוואה, קוק איך אויף אים, קוק איך אויף זיין רעקארד, וואסערע מענטש איז ער? איז ער א בעל אחריות? ער איז עמיצער וואס קען באצאלן זיינע חובות? ער איז עמיצער וואס למעשה באצאלט זיינע חובות? טאמער יא, האט ער א גוטן קרעדיט, ס'טייטש מען טראסט אים און מען בארגט אים גרינג, מען בארגט אים גרינג און מען בארגט אים גערן. טאמער עמיצער האט א רעפוטאציע, א רעקארד אז ער צאלט נישט, ער צאלט נישט אין צייט, איז אים שווערער צו באקומען א הלוואה, און אפילו ווען עימיצער איז יא מסכים אים צו בארגן געלט, וועט ער בעטן מער ריבית, און ס'איז פשוט אז ער נעמט דא א גרעסערע ריזיקע, די ריסק אז די חוב וועט נישט באצאלט ווערן אדער נישט באצאלט ווערן אין צייט איז העכער, ממילא דארף איך באקומען פאר דעם, דארף איך עפעס באקומען פאר דעם, איך דארף האבן א סיבה צו בארגן די געלט, און די סיבה איז אז די ריבית איז העכער, איך גיי דא מער פארדינען, בין איך גרייט צו נעמען א גרעסערע ריזיקע. די אינטערנאציאנאלע קערפערשאפטן וואס געבן ארויס די פסקים, זיי מעסטן אפ און קאטעגאריזירן א לאנד וואו ער שטייט, וואו זיין קרעדיט איז, ווי ווייט מען קען אים טראסטן מיט א חוב, האבן שוין רעדוצירט די רעיטינג פון רוסלאנד פון די רוסישע חובות א פאר שטאפלעך אראפצו, דאס הייסט אז ס'איז נישט קיין סך ווערד. א רוסישע חוב איז נישט קיין זיכערע אינוועסטמענט ווען עימיצער וויל אפקויפן די שטר הלוואה פון א רוסישן חוב אזוי ער האט יעצט א חלק א צען פראצענט חלק לאמיר זאגן פונעם רוסישן חוב און ער גייט מאכן די ריבית דערפון די אינטערעסט וואס מען פארדינט וואס מען פארדינט דערפון זאל ער וויסן אז ס'איז א שוואכע אינוועסטמענט ס'איז נישט קיין זיכערע אינוועסטמענט. און דאס הייסט אז יענער א אינוועסטער וועט יעצט דארפן מער געלט פאר דעם, ער וועט וועלן פארדינען מער דערויף. יעצט ס'איז געבליבן נאך דרײַסיק טעג וואס רוסלאנד, אזוי גייט עס נארמאל אז מען באקומט א חודש נאכדעם וואס די דעיט קומט אן ווען מען דארף עס באצאלן און מען האט נישט באצאלט אדער נישט באצאלט געהעריג אדער נישט ריכטיג נישט לויט אלע תנאים איז דא דרייסיג טעג ווען מען האט צייט זיך אן עצה צו געבן, אבער ס'זעט נישט יעצט אויס ווי רוסלאנד זאל קענען זיך אן עצה געבן און בפשטות וועלן זיי אנקומען צו א מצב פון דיפאלט, שאלה איז נאר וואס געשענט ווייטער. יעצט דיפאלט אליין איז נישט עק וועלט, און אין די לעצטע הונדערט יאר האבן זיך שוין געמאכט איבער דרײַ הונדערט פאלן ווען א לאנד האט דיפאלטעד, נישט באצאלט דעם חוב אין צייט, און רוב מאל האט זיך עס נישט געענדיגט מיט עפעס געפערליכע תוצאות. אין אנדערע פאלן האט עס יא געברענגט ערנסטע פראבלעמען. סא וואס קודם וואס געשענט אין אזא פאל מיטן עצם חוב? איז די בעלי חובות זעצן זיך אוועק מיטן לאנד אזוי ווי מען טוט ווען מיט א מענטש מיט א יחיד און מען פרובירט אויסצוארבעטן פרישע תנאים, מען פרובירט אויסצוארבעטן א נייע אופן פון צאלן נייע תנאים נייע טערמינען אויף אן אופן ווי יענער זאל יא קענען צאלן דעם חוב, אבער אפט מאל קומט עס אויך מיט פרישע תנאים, דאס הייסט די בעלי חובות וועלן פארלאנגען פונעם לאנד, פונעם לאנד וואס איז שולדיג דעם חוב, אז ער זאל טון פארשידענע פעולות צו פארזיכערן אז ער וועט ווייטער בהמשך יא קענען צאלן, דאס הייסט דאס קען מיינען אז דאס לאנד וועט דארפן העכערן שטייערן, אדער רעדוצירן אויסגאבן, רעדוצירן הוצאות, דאס קען מיינען שניידן פארשידענע פראגראמען, פון וואס די באפעלקערונג געניסט. נאכדעם ווי געזאגט וועט פארן לאנד פארן זעלבן לאנד וועט זיין ב אין די צוקונפט וועט זיין שווערער צו בארגן געלט און ס'וועט קאסטן מער. ס'קאסט מער מיינט פשוט גרעסערע הוצאות גרעסערע נאך א פרישע הוצאה וואס דאס לאנד באקומט וואס די רעגירונג פון יענע לאנד באקומט די וואלוטע די שוויות פון די וואלוטע פון יענעם לאנד פאלט אויך געווענטליך, ווייל אינוועסטערס זענען שוין סאך מער פארזיכטיג ווען ס'קומט צו אינוועסטירן געלט אין יענעם לאנד. ס'הייסט, אפילו ס'איז, אפילו ווען מ'רעדט פון פריוואטע קאמפאניס, פאבריקן, וואס זענען נישט אונטערגעווארפן די רעגירונג, יא, און האבן בעצם יא א גוטן רעקארד פון באצאלן זייערע אייגענע פריוואטע חובות, אבער סוף כל סוף יעדע קערפערשאפט, יעדע ארגאניזאציע, יעדע געשעפט, יעדע פאבריק, איז סוף כל סוף תלוי אין די רעגירונג, און אויב די רעגירונג פירט אזא ווירטשאפט, איז אינוועסטארס וואס זענען נישט דא לשם מצוה, זיי זוכן צו מאכן געלט, שטייען אוועק דערפון און פרובירן אויפצוזוכן אנדערע געלעגנהייטן, אנדערע אפערטוניטיס וואס פילן זיך זיכערער, וואו זאכן זענען מער סטאביל. מצד השני האבן זיך שוין געמאכט היכי תמצא'ס ווי אזא דיפאלט און די תוצאות וואס קומען דערמיט האבן גאר געברענגט א טובה פאר די לאנד ווייל אויב די די וואלוטע פונעם לאנד די שוויות דערפון פאלט מיינט עס אז ס'איז ביליגער פאר א אויסלענדישע פאבריק פאר א צווייט לאנד קאסט יעצט ביליגער צו קויפן פון יענע פאבריק זייערע סחורות און אימפארטירן צו זיך אז די וואלוטע איז ביליגער מיינט אז מיין וואלוטע קעגן דיין וואלוטע איז טייערער און איך קען באקומען מער פאר מיין געלט איז אזא זאך קען אסאך מאל פירן צו פארקערט, צו אן אויפשטייג אין די עקאנאמיע, עס קען געבן א גוטן שטופ פאר די עקאנאמיע פאראויס, און די זעלבע זאך למשל באזוכערס, טוריזם וועלן אויך, עס קען ציען מער טוריסטן וויבאלד ס'איז ביליגער צו קומען דארטן באזוכן, אלעס פאלט ווען עימיצער קומט אן מיט לאמיר זאגן אמעריקאנער דאלארן, ער קומט פון ערגעץ וואו אין יוראפ, אין מערב יוראפ אדער אמעריקע צו סיי ווי אנדערש, און ער קומט אן צו א פלאץ אין רוסלאנד וואו די וואלוטע איז ביליגער, מיינט אז ס'קאסט אים ווייניגער דארט צו זיין. דאס קען ציען טוריסטן און טוריזם, און טוריסטן און טוריזם ברענגען אויכעט אריין געלט פאר'ן לאנד. ביידע ביידע היכי תמצא'ס האבן זיך שוין אויסגעשפילט מיין במשך די תקופ מען רעדט נישט אין די לעצטע פאר הונדערט יאר, ממש אין אונזערע צייטן אין די לעצטע פאר צענדליגע יארן האט מען שוין געהאט ביידע סענאריאס מיט לענדער וואס האבן דיפאלטעד און אמאל האט עס זיי געטראגן צו א טיפערן זומפ און אמאל האט עס זיי געהאלפן ארויסשלעפן די עקאנאמיע פונעם זומפ אין וואס עס איז געווען שטעקן פריער. און נאכדעם איז דא נאך איין נקודה וואס דארף דערמאנט ווערן אז די ווען רוסלאנד צאלט נישט אירע חובות זענען דא מענטשן פאר וועמען ס'קומט דאס געלט וואס בלייבן אויכעט דא רוסלאנד איז שולדיג שווערע ביליאנען פאר פארשידענע ריזיגע פינאנציעלע אינסטיטוציעס איבער די וועלט, אריינגערעכנט די אמעריקאנער ריזן גאלדמאן סאקס און סיטי גרופ, ווי אויך צו פראנצויזישע בענק און נאך, און אויב רוסלאנד באצאלט נישט דעם חוב, וועלן יענע ליידן, יענע גייען דא האבן דעם שאדן, יענע גייען טראגן, ל ד רוסלאנד גייט אויך דארפן דילן מיט די קאנסעקווענצן, מיט די תוצאות, אבער למעשה די חברה וואס האבן געבארגט דאס געלט וועלן עס נישט צוריק זען. סאו, אין תמצית, וואס דא איז געשען איז אז רוסלאנד האט דיפאלטעד, זיי האבן נישט געצאלט דעם חוב אין צייט, דאס הייסט אז זיי האבן עס נישט געצאלט לויט די תנאים וואס מען האט זיך אויסגענומען, די סיבה פארוואס ס'איז ווייל זיי האבן נישט געהעריג קיין צוטריט צו די דאלארן, די אמעריקאנער וואלוטע וואס זיי האלטן אין אויסלאנד, די אמעריקאנער דאלארן וואס זיי האלטן ביי זיך ווילן זיי נישט נוצן ווייל ס'וועט זיי מאכן גרויס שאדן, דאס איז די פארוואס. און די תוצאות פון אזא דיפאלט איז זייער שווער פאראויס צו זען, ס'קען גיין ביידע וועגן, ס'קען מער שאטן, און ס'קען סוף כל סוף ווי מ'זאגט אויפן לענגערן טערמין קען עס אמאל העלפן דווקא דאס לאנד וואס האט דיפאלטעד, אויב גייט מען מיטן רעקארד פון ביז יעצט וועלן לכאורה ליידן ביידע, די ס'איז די מערסטע מסתבר איז אז סיי רוסלאנד און סיי די פאר וועמען זי איז שולדיג דאס געלט, ביידע וועלן דא ליידן דערפון. דאס אלעס איז דאך נאר געזאגט געווארן ווען מ'רעדט מיט א חוב וואס קומט מיט ריבית. אבער א חוב וואס קומט אן ריבית, דאס איז א זאך וואס איז זייער שווער צו טרעפן, חוץ ביי אונז אידן, אידן רחמנים בני רחמנים, וואס האבן די מדת החסד איינגעבאקן, און א סעמפל פון דעם איז א איד וואס הייסט ר' זישע נאוועסעלער, וואס האט געהאלפן איינעם מיט נאך גוטע אידן גרינדן א גמח הלוואות וואס בארגט געלט פאר אידן וואס זענען אין ביזנעס אן קיין ריבית און מיט גרינגע תנאים,